בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף עין א', מיר הייבן אן דף עין א' עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, גנב וטבח ביום הכיפורים, איז אזוי, מען האט געזען אין די משנה, גנב וטבח ביום הכיפורים, אז טאמער א גנב האט גע'גנב'עט און גע'שחט'ן יום כיפור, דארף ער צאלן ד' וה', וואס דאס איז נישט אזוי ווי שבת, וואס שבת איז דאך דא קם ליה בדרבה מיניה, ס'איז דא א חיוב מיתות בית דין, דארט זאגט מען קם ליה מה שאין כן יום כיפור, וואס איז נאר א איסור כרת. דארט זאגט מען נישט קם ליה, איז דארט דארף מען צאלן ד' וה' פרעגט די גמרא, אמרי אמאי, נהי דקטלא ליכא, מלקות מיהא איכא, וקיימא לן, דאינו לוקה ומשלם? פשט, ריכטיג אז יום כיפור איז נישט דא קיין חיוב מיתה, איז אלס די חיוב כרת קען מען נישט זאגן קם ליה בדרבה מיניה, אבער מלקות איז דאך דא, און ביי מלקות איז דא א כלל אז אינו לוקה ומשלם, אז דער וואס קריגט מלקות דארף נישט צאלן, איז דא פארוואס דארף דער גנב צאלן די ד' וה' ענטפערט די גמרא, אמרי, הא מני ר' מאיר היא, דאמר לוקה ומשלם, די משנה גייט טאקע כשיטת ר' מאיר, וואס רש"י ברענגט, א ר' מאיר, א משנה דארט אין מלקות, וואס ר' מאיר האלט לוקה ומשלם, און דערפאר טאקע דארף דער גנב צאלן ד' וה'. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי ר' מאיר, אפילו טבח בשבת, פשט אויב אזוי, איז וואס דווקא יום כיפור, אפילו שבת אויכעט, ווייל ווי די גמרא פארשטייט מיט א פשטות אז אויב ר' מאיר האלט לוקה ומשלם, האלט ער לכאורה אויכעט מת ומשלם, אז ס'איז אינגאנצן נישט דא א דין פון קם ליה, איז וואס האט עס מיט יום כיפור? אפילו שבת אויכעט דארף מען צאלן ד' וה'. זאגט די גמרא וכי תימא וועסטו מיר וועלן ענטפערן לוקה ומשלם אית ליה, מת ומשלם לית ליה. אז ניין, ר' מאיר אוואדע איז מודה צו די דין פון קם ליה, דארט איז דא א חיוב מיתה, נאר ביי מלקות האלט ער לוקה ומשלם. זאגט אבער די גמרא איז דען אזוי? ולא, והא תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט קלאר, גנב וטבח בשבת, טאמער איינער גנב'ט און שעכט שבת, עמיר שוין זעהן אז ר' מאיר האלט אז מען דארף צאלן ד' וה', זעלבע זאך גנב וטבח לעבודה זרה, טאמער איינער שעכט פאר עבודה זרה, דארף מען אויך צאלן ד' וה' לויט ר' מאיר, גנב שור הנסקל, איינער וואס גנב'ט א שור הנסקל, וטבחו און ער שעכט עס אפילו ס'איז אסור בהנאה, האלט ר' מאיר מען דארף אויך צאלן משלם ארבעה וחמישה דברי ר' מאיר, ביי די אלע ציורים, צאלט מען ד' וה' וחכמים פוטרין חכמים פטר'ן, אבער על כל פנים זעהט מען דא קלאר לכאורה אז ר' מאיר האלט אז גנב וטבח בשבת צאלט מען ד' וה' ווייל ר' מאיר האלט אז מען זאגט אויך מת ומשלם נישט נאר לוקה ומשלם, איז וואס עפעס כאפט אן די משנה דווקא יום כיפור? שבת לויט ר' מאיר דארף מען לכאורה אויך צאלן ד' וה' אז מען שעכט שבת, ענטפערט די גמרא ניין, אמרי בר מינה דההיא, פשט לאז אפ די ברייתא, דהייני אוואדע ר' מאיר האלט לוקה ומשלם אבער מת ומשלם האלט ער נישט. אוואדע האלט ר' מאיר אז טאמער איינער שעכט שבת זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה און ער דארף נישט באצאלן די ד' וה'. איי אונז האמיר דא קלאר א ברייתא אז ר' מאיר זאגט גנב וטבח בשבת משלם ד' וה' איז די ברייתא זאגט די גמרא לאז אפ די ברייתא פארוואס ווייל דהא איתמר עלה אמר ר' יעקב אמר ר' יוחנן ואמרי לה אמר ר' ירמיה אמר ר' שמעון בן לקיש ר' אבין ורבי אלעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח על ידי אחר פשט, די ברייתא רעדט זיך ביי אן אנדערע ציור אינגאנצן, די ברייתא רעדט זיך נישט אז דער מענטש וואס האט גע'גנב'עט האט גע'שחט'ן, נאר אז ער האט געשיקט א שליח א צווייטער זאל שעכטן, דארט דארף די גנב צאלן ד' וה', ווייל ווי מ'האט שוין זעהן אז לענין טביחה ומכירה העלפט אויך שליחות, און דארט פארשטייט זיך נישטא קיין קם ליה, ווייל דער גנב האט נישט גע'שחט'ן ער האט געשיקט א שליח, איז דארט דארף ער צאלן ד' וה', אבער אוודאי סתם אזוי א גנב אליין וואס שעכט שבת, עט ר' מאיר אויך מודה זיין אז מען זאגט קם ליה און ער דארף נישט צאלן ד' וה'. איי פרעגט די גמרא וזה חוטא וזה מתחייב, ווי ארבעט עס, איינער שיקט א שליח שעכטן, יענער זינדיגט, און איך ווער מחויב, און דער גנב ווערט מחויב צו צאלן ד' וה', איז דאך דא א כלל אז אין שליח לדבר עבירה, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, שאני הכא, דא איז אנדערש, דאמר קרא וטבחו או מכרו, מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר, אזוי ווי ביי מכירה איז דאך אלעמאל דא א צווייטער, פשט אן א קונה איז נישט דא קיין מכירה, די זעלבע זאך טביחה העלפט אויך על ידי אחר, ס'איז א שפעציעלע לימוד, אז דא הייסט עס נישט אין שליח לדבר עבירה, מ'זאגט נישט דא אין שליח לדבר עבירה, און א מענטש וואס גנב'עט און שיקט א צווייטער שעכטן, הייסט עס כאילו ער האט גע'שחט'ן און ער איז מחויב צו צאלן ד' וה' זאגט די גמרא נאך א מקור אויף דעם, דבי ר' ישמעאל תנא, או, לרבות את השליח שטייט וטבחו או מכרו, ס'וואלט געקענט שטיין ומכרו איז פון או איז מען מרבה אז דא העלפט אויך שליחות, דבי חזקיה תנא נאך א מקור, תחת, לרבות את השליח, שטייט חמשה בקר ישלם תחת השור, פון תחת נעמט מען ארויס אז מ'איז אויך מחויב דארט ווי מען שיקט א שליח, פרעגט אבער די גמרא, מתקיף לה מר זוטרא, מי איכא מידי דאילו עביד איהו לא מיחייב, ועביד שליח ומיחייב? פשט, אויב טאקע ס'העלפט שליחות, איז זייט ווען העלפט שליחות מער ווי די מענטש אליין? פשט, גאנץ גוט, אינמיטן די וואך, איינער גנב'עט און שיקט א שליח צו שחט'ן, קען איך הערן אז ער דארף צאלן ד' וה', ווייל ווען ער וואלט גע'שחט'ן וואלט ער אויך געדארפט צאלן ד' וה', יעצט האט ער געשיקט א שליח, דארף ער צאלן ד' וה' ווייל ס'העלפט שליחות. אבער שבת, וואס ער אליין ווען ער וואלט געשאכטן וואלט נישט געדארפט צאלן ד' וה', ווייל קם ליה בדרבה מיניה, איז ווען ער שיקט א שליח, פלוצלינג יעצט ווערט ער מחויב צו צאלן ד' וה'? ווי קען שליחות אויפטון מער ווי א זאך וואס ער אליין קען טון, אויב ער אליין וואלט נישט געווען מחויב ד' וה', און וואס עפעס דורך א שליח איז ער יא מחויב? ענטפערט די גמרא, אמר ליה רב אשי, התם, לאו משום דלא מיחייב הוא, אלא דקם ליה בדרבה מיניה. פשט, אוודאי ווען דער גנב אליין וואלט געשאכטן שבת בעצם וואלט ער געווען מחויב, נאר וואס, קם ליה בדרבה מיניה, מען קען אים נישט מחייב זיין. און אזוי ווי מען האט שוין געזען א חיוב בידי שמים איז דא, בידי אדם קען מען אים נישט מחייב זיין, דאס הייסט נישט אז ער איז נישט מחויב, און ממילא טאקע שטימט אז מען זעצט איין די ברייתא אז דער מענטש האט געשיקט א שליח און דערפאר טאקע דארף ער צאלן ד' וה'. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, ואי בטובח על ידי אחר, מאי טעמא דרבנן דפטרי, פשט למעשה האט מען דאך געזען דא אין די ברייתא דריי ציורים, גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה, גנב שור הנסקל וטבחו, איז ביי די אלע ציורים האלט ר' מאיר אז מ'דארף צאלן ד' וה', און חכמים זאגן אז נישט. יעצט אזוי ווי מ'האט דאך יעצט איינגעזעצט די ברייתא אז ס'רעדט זיך דורך א שליח. אויב ס'רעדט זיך דורך א שליח, און פארוואס האלטן די חכמים ביי די אלע ציורים אז מ'דארף נישט צאלן ד' וה'? לכאורה, זיי זענען דאך אויך מודה אז ס'העלפט שליחות, ווייל מ'זעט אין ערגעץ נישט אז די חכמים קריגן זיך אויף דעם לימוד. איז פארוואס דא האלטן די חכמים אז די משלח איז פטור? ענטפערט די גמרא, אמרי מאן חכמים ר' שמעון, דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, פשט די חכמים פון די ברייתא, דאס איז ר' שמעון וואס די ר' שמעון האבן מיר געזען אין אונזער משנה, וואס ר' שמעון האלט אז א שחיטה שאינה ראויה הייסט נישט קיין שחיטה, א שחיטה וואס איז נישט מתיר די פלייש אויף צו עסן הייסט נישט קיין שחיטה, און דערפאר ווען איינער שעכט שבת וואס ווי מ'וועט שוין אויפווייזן אז ר' שמעון האלט אז ווען איינער שעכט שבת קען מען נישט עסן די פלייש, און ווען איינער שעכט פאר עבודה זרה, וואס דאס איז יעדער מודה אז מ'קען נישט עסן די פלייש, און ווען איינער שעכט א שור הנסקל, וואס דאס איז אויך יעדער מודה אז א שור הנסקל איז אסור בהנאה מ'קען נישט עסן די פלייש, און די אלע סארט שחיטות האלט ר' שמעון הייסט נישט קיין שחיטה, אז ס'הייסט נישט קיין שחיטה דארף מען נישט צאלן ד' וה'. פרעגט אבער די גמרא, אמרי, בשלמא עבודה זרה ושור הנסקל, שחיטה שאינה ראויה, פשט אז מ'שעכט פאר עבודה זרה, אדער מ'שעכט א שור הנסקל איז פשוט פארוואס דאס הייסט א שחיטה שאינה ראויה ווייל מען טאר טאקע נישט עסן די פלייש. א שור הנסקל האבן מיר דאך שוין געזען, מען לערנט ארויס פון פסוק ובעל השור נקי אז ס'אסור בהנאה, די זעלבע זאך איינער וואס שעכט עבודה זרה, שטייט אויך אין פסוק ויאכלו זבחי מתים אז ס'אסור בהנאה, די אלע זאכן פארשטיי איך, אבער פרעגט די גמרא אלא שבת שחיטה ראויה לכאורה איינער וואס שעכט פלייש שבת איז עס א שחיטה ראויה מען מעג עסן די פלייש? דתנן, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין חולין השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה, זעהט מען אז עס איז א גוטע שחיטה מען מעג עסן די פלייש? ענטפערט די גמרא ניין, אמרי סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר, מען וועט שוין זעהן א רבי יוחנן הסנדלר וואס רבי יוחנן הסנדלר האלט אז איינער וואס שעכט שבת טאר מען נישט עסן די פלייש, און ממילא וועט מען דארפן זאגן טאקע אז רבי שמעון האלט ווי רבי יוחנן הסנדלר, און דערפאר הייסט עס טאקע א שחיטה שאינה ראויה, יעצט ווי איז דער רבי יוחנן הסנדלר די תנאין? אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא המבשל בשבת, איינער וואס קאכט שבת איז בשוגג, טאמער עס איז נאר געווען א שוגג איז יאכל, מעג ער עסן די תבשיל סיי ער סיי אנדערע, במזיד, טאמער ער האט געקאכט במזיד, לא יאכל, טאר מען נישט עסן פון דעם תבשיל ביז מוצאי שבת בכדי שיעשו, סיי דער מבשל אליין סיי אנדערע, קיינער טאר נישט עסן ביז מוצאי שבת, דברי ר' מאיר, אזוי האלט רבי מאיר, רבי יהודה אומר, רבי יהודה איז מער מחמיר, און רבי יהודה'ס שוגג איז אזוי ווי רבי מאיר'ס מזיד, רבי יהודה זאגט בשוגג, יאכל במוצאי שבת, ווען ס'איז א שוגג דעמאלטס טאקע טאר מען נישט עסן גאנץ שבת און מוצאי שבת מעג מען יא, אבער במזיד, טאמער איינער קאכט במזיד, איז לא יאכל עולמית, איז דער מבשל דער וואס האט געקאכט, ער טאר קיינמאל נישט עסן פונעם תבשיל, אנדערע מעגן עסן מוצאי שבת, רבי יוחנן הסנדלר אומר ער נאך מער מחמיר, זיין שוגג איז אזוי ווי רבי יהודה'ס מזיד, זאגט רבי יוחנן הסנדלר בשוגג, יאכל למוצאי שבת, לאחרים ולא לו, טאמער איינער האט געקאכט בשוגג, איז ער אליין קען פארגעסן פון דעם, ער אליין טאר קיינמאל נישט עסן פון דעם, אנדערע מעגן עסן מוצאי שבת, אבער במזיד, ווען איינער קאכט במזיד, דא האלט רבי יוחנן הסנדלר, לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים, טאר קיינער קיינמאל נישט עסן פון דעם תבשיל, איז זעט מען אז רבי יוחנן הסנדלר האלט. אז מעשה שבת טאמער מ'טוט א מלאכה שבת במזיד איז טאר קיינער קיינמאל נישט עסן פון דעם איז די זעלבע זאך אז איינער שעכט שבת עט רבי יוחנן הסנדלר אויך האלטן אז מען וועט קיינמאל נישט טארן עסן פון די פלייש און ממילא לויט רבי שמעון הייסט דאס א שחיטה שאינה ראויה איז פארשטייט מען שוין פארוואס רבי שמעון האלט אז ווען איינער שעכט שבת איז מען נישט מחיוב ד' וה' ווייל ס'איז א שחיטה שאינה ראויה און א שחיטה שאינה ראויה האט נישט קיין דין פון קיין שחיטה יעצט מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר וואס איז באמת די טעם אז רבי יוחנן הסנדלר האלט אז ווען איינער טוט א מלאכה שבת מיט עסן איז די עסן אסור באכילה, ברענגט די גמרא די לימוד כדדרש רב חייא אפיתחא דבי נשיאה שטייט אין פסוק ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, די תורה איז מדמה שבת צו קודש, מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורים באכילה, אזוי ווי הקדש איז אסור באכילה זעלבע זאך מעשה שבת אויך אסור באכילה, אי מה קודש אסור בהנאה אף מעשה שבת אסור בהנאה. תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק כי קודש היא לכם, לכם פון לכם דרש'נט מען שלכם יהא אז הנאה האבן פון דעם מעג מען, מעג עס פארקויפן פאר א גוי, איי יכול אפילו בשוגג, אפשר אפילו בשוגג איז אויך אזוי, תלמוד לומר פאר דעם פירט אויס דער פסוק מחלליה מות יומת, פשט במזיד, דארט ווי ס'איז דא א חיוב מיתה דארט ווי ס'איז במזיד, אמרתי לך, דארט איז טאקע די פלייש אסור באכילה לעולם ועד פאר יעדעם, אבער ולא בשוגג ביי שוגג איז נישט דא די דין, זאגט יעצט די גמרא, אין די שיטה פון רבי יוחנן הסנדלר, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר מעשה שבת דאורייתא, וחד אמר מעשה שבת דרבנן, איין מאן דאמר האלט ס'איז א דאורייתא, די אנדערע מאן דאמר האלט ס'איז א דרבנן. יעצט מאן דאמר דאורייתא, כדאמרן האבן מיר געברענגט די לימוד, אז שטייט ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסור באכילה. אבער און מאן דאמר דרבנן, דער וואס האלט ס'איז נאר א דרבנן, און וואס איז זיין לימוד? פארוואס האלט ער טאקע אז ס'איז נאר א דרבנן? פשט לכאורה איז דאך דא א לימוד ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. איז דער מאן דאמר האלט אמר קרא קודש היא, פון היא דרש'נט ער היא קודש, ואין מעשיו קודש אז שבת אליין איז קודש, מעשה שבת איז נישט קודש, פשט מן התורה הייסט עס נישט קודש, מן התורה איז עס נישט אסור באכילה נאר וואס? ס'איז א איסור דרבנן. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר דאורייתא, אמטו להכי פטרי רבנן, פשט גאנץ גוט טאמער מ'האלט אז ר' יוחנן הסנדלר'ס איסור פון מעשה שבת איז א דאורייתא'דיגע איסור, פארשטיי מיר די ר' שמעון, אין אנדערע ווערטער די חכמים פון די ברייתא, וואס זיי האלטן איינער שעכט שבת איז ער פטור פון ד' וה', פארוואס? ווייל די חכמים דאס איז ר' שמעון, ר' שמעון האלט ווי ר' יוחנן הסנדלר, וואס ר' יוחנן הסנדלר האלט אז מעשה שבת איז אסור דאורייתא, און דערפאר טאקע הייסט א שחיטה שאינה ראויה דערפאר טאקע איז מען פטור אויף ד' וה'. אבער אלא למאן דאמר דרבנן, אמאי פטרי רבנן, אבער טאמער רבי יוחנן הסנדלר'ס איסור פון מעשה שבת איז נאר א דרבנן'דיגע איסור, אויב אזוי קומט אויס ווען איינער שעכט שבת מן התורה מעג מען יא עסן פון די פלייש, איז קומט אויס ס'הייסט א שחיטה ראויה, אויב ס'הייסט א שחיטה ראויה איז זיי מיר מסביר די חכמים וואס דאס איז ר' שמעון וואס זיי זאגן אז ווען איינער שעכט שבת איז מען פטור אויף ד' וה', ענטפערט טאקע די גמרא אז לויט דעם מאן דאמר וועט מען מוזן זאגן אשארא עבודה זרה ושור הנסקל, פשט למעשה אין די ברייתא וואס מ'האט געזען די מחלוקת ר' מאיר און די חכמים ר' מאיר און ר' שמעון האט מען געזען כלפי דריי זאכן סיי כלפי איינער וואס שעכט שבת סיי כלפי איינער וואס שעכט לעבודה זרה און סיי כלפי איינער וואס שעכט א שור הנסקל און זאגט טאקע די גמרא לויט דעם מאן דאמר וועט מען מוזן זאגן אז די מחלוקת איז נישט ווען איינער שעכט שבת פשט ווען איינער שעכט שבת דארט איז אוודאי ר' שמעון אויכעט מודה אז מ'דארף צאלן ד' וה' פארוואס? ווייל מעשה שבת איז נאר דרבנן, און ממילא הייסט עס א שחיטה ראויה און ממילא דארף מען צאלן ד' וה', ווי האט זיך ר' שמעון געקריגט? ווי האבן זיך די חכמים געקריגט? אויף די אנדערע צוויי ציורים, דארט ווי איינער שעכט לעבודה זרה, אדער ווען איינער שעכט א שור הנסקל, וואס דארט אוודאי לויט ר' שמעון איז דאס א שחיטה שאינה ראויה דארט האלט ר' שמעון, וואס ווי די ברייתא האט עס אנגערופן די חכמים, אז מען איז פטור פון ד' וה'. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ור' מאיר, אמאי מחייב שוחט עבודה זרה, פשט אזוי, מ'עט זעהן בעצם קומענדיגע בלאט אז ס'דא א מחלוקת א באקאנטע מחלוקת, צו ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף צו אינה לשחיטה אלא בסוף, פשט, ווען הייסט די עיקר מעשה שחיטה לאמיר זאגן שעכטן געדויערט א מינוט, ס'נעמט א מינוט ביז די מעסער גייט אריבער די צוויי סימנים, איז איין מאן דאמר האלט אז ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, פשט די גאנצע פעולה פון זעכציק סעקונדעס די גאנצע זאך הייסט איין לאנגע מעשה שחיטה, אזוי האלט איין מאן דאמר, א צווייטע מאן דאמר האלט, אינה לשחיטה אלא בסוף. פשט ס'גייט נישט אזוי, ווייסט ווען הייסט די שחיטה? די לעצטע רגע, נאכדעם וואס די צוויי סימנים זענען געשניטן, די לעצטע רגע, אדער על כל פנים ווען רוב פון די צוויי סימנים איז געשניטן, דעמאלטס איז די מעשה שחיטה. יעצט, ווי איז דא א נפקא מינה? וואס איז א נפקא מינה צווישן די צוויי שיטות? איז ווי רש י זאגט קומענדיגע בלאט, אז די נפקא מינה איז לגבי מחשבת פיגול, ס'איז דא א דין אז ווען א כהן טוט אן עבודה מיט א מחשבה פון חוץ לזמנו און חוץ למקומו, איז ער מפגל דעם קרבן, ער פסל'ט די קרבן. איז ווען איז א מחשבה מפגל פשט לויט די מאן דאמר אז ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף אז די גאנצע זעכציק סעקונדעס האט איין גרויסע דין פון שחיטה איז אויב אזוי נישט קיין חילוק ווען די כהן האט געהאט א מחשבת פיגול האט ער מפגל געווען דעם קרבן אבער טאמער מען האלט אינה לשחיטה אלא בסוף אז נאר די לעצטע רגע הייסט שחיטה איז אויב אזוי טאמער אנפאנג האט די כהן געהאט א מחשבה פון פיגול האט ער נישט מפגל געווען די קרבן. יעצט אזוי, די גמרא דא נעמט אן מיט א פשטות אז ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז די גאנצע זעכציק סעקונדעס הייסט איין לאנגע מעשה שחיטה, אבער ס'איז דא איין אויסנאם אפילו לויט די מאן דאמר אז ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, דאס איז אבער קלאר אז די חיוב ד' וה' דאס געשענט נאר די לעצטע רגע, אפילו נארמאל זאגט מען אז די גאנצע מעשה הייסט א שחיטה, אבער ד' וה' געשענט נאר בסוף, געשענט נאר די לעצטע רגע פארוואס? ס'איז א שפעציעלע לימוד וואס מ'לערנט ארויס פון וטבחו. און ממילא פרעגט די גמרא, ור' מאיר אמאי מחייב שוחט לעבודה זרה? פשט, פארוואס באמת לויט ר' מאיר, ווען איינער שחט לעבודה זרה, האט מען געזען אין די ברייתא אז ר' מאיר איז מחייב ד' וה'. דהיינו, גאנץ גוט מ'האט פארענטפערט אז ס'רעדט זיך נישט אז ער אליין האט געשחט'ן ווייל אויב אזוי איז דא קם ליה, נאר ס'רעדט זיך א צווייטער האט געשחט'ן. און די זעלבע זאך, ס'איז נישט כשיטת ר' שמעון, דהיינו ר' מאיר האלט אז א שחיטה שאינה ראויה האט א דין פון שחיטה. אבער סתם אזוי פרעגט די גמרא, וואלט מען נאך אלץ געדארפט זיין פטור פון ד' וה', פארוואס? ווייל כיוון דשחט בה פורתא אסרה, דהייני היות וואס ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, די גאנצע זעכציק סעקונדעס הייסט איין לאנגע מעשה שחיטה, קומט אויס אז ווען איינער שעכט א בהמה לעבודה זרה, ווען ווערט עס אסור בהנאה? די רגע מ'האט אנגעהויבן שעכטן, שוין ביי די ערשטע סעקונדע איז עס געווארן אסור בהנאה, און ממילא די נעקסטע נײַן און פֿופֿציק סעקונדעס אידך איסורי הנאה, האט דער שוחט געשאכטן א בהמה וואס איז אסור בהנאה, ולאו דמריה קטבח, איז אויב אזוי, א זאך וואס איז אסור בהנאה, הייסט עס שוין באלאנגט פארן באלעבאס ווייל ס'איז דאך גארנישט ווערט, איז אויב אזוי ווען איז מען געווארן מחיוב ד' וה'? די לעצטע סעקונדע, יענע סעקונדע איז עס שוין נישט געווען די באלעבאס'ס, איז אז ס'איז שוין נישט געווען די באלעבאס'ס איז וואס איז מחיוב ד' וה'? א מענטש האט געשאכטן א בהמה וואס איז נישט וואס באלאנגט נישט פארן באלעבאס, און ווי רש"י זאגט א משל כאילו איינער נעמט א בהמה פון א באלעבאס ווארפט עס אריין אין פייער נאכדעם שעכט ער עס, ס'איז גארנישט ווערט געווען, איז פארוואס טאקע איז ר' מאיר מחייב אז זיי צו ד' וה'? ענטפערט די גמרא אמר רבא. באומר בגמר זביחה עובדה, פשט דא רעדט זיך א ציור אז דער מענטש וואס שעכט די בהמה לעבודה זרה נעמט זיך אויס קלאר אז ווען גייט עס זיין א פעולה פארן עבודה זרה, ווען גיי איך דינען די עבודה זרה די לעצטע רגע, אויב אזוי יענע רגע טאקע ווערט דער באלעבאס מחיוב ד' וה', און דערפאר טאקע האלט ר' מאיר מ'איז מחיוב צו צאלן ד' וה' ווייל טאקע יענע רגע איז עס נאכנישט געווען אסור בהנאה, פרעגט אבער די גמרא אויף שור הנסקל, שור הנסקל איסורי הנאה נינהו, לאו דמריה קטבח,

וסבר לה כרבי שמעון, סבר לה כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר, וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, פשט אזוי, זאגט די גמרא, אז רבי מאיר האלט אז דא רעדט זיך, נישט סתם ביי א ציור אז איינער האט געשאכטן א שור הנסקל, נאר וואס? דא רעדט זיך אז איינער א מענטש האט געהאט אן אקס, און ער האט עס איבערגעגעבן פאר א שומר, יעצט דער שומר האט פושע געווען, און דער אקס איז געגאנגען, און דער אקס האט געהארגעט איינעם. איז האט מען גענומען דעם אקס, און בית דין האט געפסקנט אז די אקס דארף מען סוקל זיין, פשט די אקס איז יעצט געווארן אסור בהנאה, איז נארמאל ווייסט מען, די אקס איז אסור בהנאה, דארף יעצט די שומר באצאלן פארן בעלעבאס א נייע אקס. אבער, אונז האבן געזען די שיטה פון רבי יעקב, אז רבי יעקב האלט אז אפילו טאקע אז די אקס איז אסור בהנאה, קען די שומר נעמען דעם אקס, עס צוריקגעבן פארן באלעבאס, און זאגן הרי שלך לפניך, נעם דיר צוריק די אקס וואס דו האסט מיר געגעבן, און מיט דעם האט ער זיך געפטר'ט ער דארף נישט באצאלן א נייע אקס אפילו טאקע עס איז אסור בהנאה, אפילו עס איז גארנישט ווערט, אבער ער קען דאס טון. יעצט, חוץ פון דער ר' יעקב, איז אויך דא א ר' שמעון. וואס האלט ר' שמעון? ר' שמעון האלט, דבר הגורם לממון כממון דמי, אז א זאך, אפילו בעצם ס'איז נישט ווערט קיין געלט, אבער טאמער ס'איז גורם געלט, איז כאילו ס'איז ווערט געלט. ווי איז דאס נוגע? לאמיר קודם זען די ר' שמעון אינעווייניג, דתנן, מען האט געלערנט אין א משנה רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב אלמא דבר הגורם לממון כממון דמי פשט אזוי ווען איינער האט ביי זיך א בהמה וואס ער האט מקדיש געווען אבער ער האט נישט מקדיש געווען די בהמה ער האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען א קרבן ער האט געזאגט הרי עלי עולה און ער האט גענומען די בהמה אלץ עולה יעצט אז ס'גייט א צווייטע און גנב'עט די בהמה און שעכט די בהמה האמיר געזען נארמאל שטייט אין פסוק שור רעהו ולא שור של הקדש אז מען איז נישט מחיוב צו צאלן פארן מענטש כפל ד' וה' פארוואס ווייל ס'איז הקדש, ס'איז נישט די מענטש'ס. אבער רבי שמעון האלט אז דא איז אנדערש. דא, היות וואס דו האסט גע'שחט'ן דער מענטש'ס אקס, איז טאקע דער אקס האט באלאנגט צו הקדש, אבער למעשה, דער מענטש האט נישט סתם מקדיש געווען דעם אקס, דער מענטש האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען אן אקס אן עולה, געזאגט הרי עלי עולה, פשט יעצט אז דו האסט גע'שחט'ן דעם אקס, דארף ער ברענגען א צווייטע אקס. איז היות וואס דו האסט גורם געווען אז ער דארף ברענגען א צווייטע אקס, איז דבר הגורם לממון כממון דמי, איז פשט פאר דעם מענטש איז דער אקס ווערט ווי א גאנצע אקס, פשט, ס'איז טאקע דער אקס אליין און נישט דער מענטש'ס, אבער למעשה דער מענטש דארף יעצט ברענגען א צווייטע אקס איז פאר אים, האסטו מזיק געווען א צווייטע אקס נישט נאר דער אקס, און פאר דעם ביי אזא ציור האלט ר' שמעון מען דארף יא צאלן כפל מען דארף יא צאלן ד' וה', און ממילא זאגט די גמרא אז אונזער ר' מאיר האלט סיי ווי ר' יעקב און סיי ווי ר' שמעון, און ממילא אז איינער גייט און ער גנב'עט א שור הנסקל פון א שומר און ער שעכט עס, דא זאגט ר' מאיר מען דארף צאלן ד' וה' פארוואס? ווייל אין הכי נמי די אקס איז אסור בהנאה, און אין הכי נמי נארמאל זאגט מען אז א זאך וואס איז אסור בהנאה הייסט עס כאילו עס האט נישט קיין בעלים ווייל עס איז גארנישט ווערט, אבער דא קען די שומר קומען מיט א טענה אז נארמאל טאקע די אקס גארנישט ווערט אבער פאר מיר איז עס יא ווערט, פאר מיר איז עס א דבר הגורם לממון ווייל איך וואלט געקענט נעמען די אקס צוריקגעבן פארן באלעבאס און זאגן הרי שלך לפניך איז אז דו האסט מיר מזיק געווען די דבר הגורם לממון איז כאילו האסט מיר מזיק געווען ממון אליין, און ממילא האלט ר' מאיר מען דארף צאלן ד' וה' פארן שומר, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא, איך האב נאכגעזאגט די מימרא פאר רב זביד פון נהרדעא, וועלכע מימרא? די מימרא וואס מען האט געזען אנפאנג סוגיא, אונז האמיר געזען אנפאנג סוגיא לגבי גנב וטבח ביום הכיפורים, אז ס'איז געשטאנען אין די משנה מען דארף צאלן ד' והאי, און די גמרא האט געפרעגט, אז ווי קען זיין מ'דארף צאלן ד' וה' מ'קריגט דאך מלקות, אונז האמיר דאך א כלל אז אינו לוקה ומשלם האט די גמרא געזאגט אז ס'גייט כשיטת ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט לוקה ומשלם איז רב כהנא האט נאכגעזאגט די מימרא פאר רב זביד און ער האט געפרעגט מי מצית מוקמת מתניתין כר' מאיר ולא כר' שמעון פשט קען מען דען טאקע איינזעצן אונזער משנה כשיטת ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט לוקה ומשלם

גנב וטבח ביום הכיפורים, איז וויאזוי זעצט מען אריין גנב וטבח ביום הכיפורים אז ס'זאל נאר שטימען מיט ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט לוקה ומשלם, און זעהן מיר קלאר אין די משנה אז ס'דארף אויך שטימען מיט ר' שמעון, ווייל ר' שמעון קריגט זיך נאר אויף די לעצטע צוויי ציורים פון די משנה, אמר ליה, האט רב זביד געענטפערט צו רב כהנא לא, מכלל דמודי בטבח ומכר לרפואה ולכלבים, פשט, דאס וואס שטייט אין די משנה רבי שמעון פוטר בשני אלו מיינט נישט אז ער פטר'ט נאר די לעצטע צוויי ציורים אבער ביי אלע אנדערע ציורים איז ער מסכים, אוואדע איז ער אויך נישט מסכים צו גנב וטבח ביום הכיפורים, פארוואס ווייל רבי שמעון האלט אז אינו לוקה ומשלם, נאר וואס דען? די צוויי ציורים וואס שטייט פארדעם, די לעצטע שטיקל פון די משנה גנב וטבח לרפואה או לכלבים, און נאכדעם זאגט די משנה השוחט ונמצא טריפה השוחט חולין בעזרה,

דא זאגט רבי שמעון ניין דאס הייסט א שחיטה ראויה איז דא איז מען מחויב ד' וה' אבער קען אוודאי זיין אז אויף די ציורים פארדעם איז רבי שמעון אויך נישט מודה און רבי שמעון וועט אוודאי האלטן אז גנב וטבח ביום הכיפורים עט זיין פטור פארוואס ווייל רבי שמעון האלט אז לוקה ואינו משלם. זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען אין די משנה גנב משל אביו וטבח ומכר טאמער איינער האט געגנבעט פון זיין טאטן און ער האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט און נאכדעם איז די טאטע געשטארבן האט די משנה געזאגט ער דארף צאלן ד' וה' פאר די יורשים, זאגט די גמרא בעא מיניה רבא מר' נחמן, האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון ר' נחמן, גנב שור של שני שותפין וטבחו וואס איז טאמער איינער האט גע'גנב'עט אן אקס פון צוויי שותפים און ער האט עס גע'שחט'ן, והודה לאחד מהם, און פאר איינס פון זיי האט ער מודה געווען, וואס די ד' וה' איז דאך א קנס, מודה בקנס פטור, איז פשט פאר איינע פון די שותפים איז ער פטור איז מאי וואס איז לגבי די אנדערע שותף פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז שפעטער געקומען עדים און וואס איז לגבי די אנדערע שותף איז פון איין זייט קען מען זאגן חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר אז חמשה בקר מיינט גאנצע נישט האלבע דא אז ער האט מודה געווען אויף האלב איז אטאמאטיש ער פטור אויף די אנדערע האלב אדער אפשר ניין חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר ניין און מ'קען אפשר זאגן אז חמשה בקר מיינט נישט גאנצע פינף נאר פינף מיינט פינף מאל אזויפיל ווי דו דארפסט צאלן דו דארפסט צאלן האלב דארפסטו צאלן פינף מאל האלב. איז דאס איז די שאלה, אמר ליה, ענטפערט ר' נחמן, חמשה בקר אמר רחמנא, ולא חמשה חצאי בקר, אז ניין, נישטא אזא זאך האלבע בקר, פשט טאמער האט מודה געווען פאר איינער פון די שותפים, דארף ער טאקע נישט צאלן די ד' וה', ער דארף נאר צאלן די קרן אליין, פאר די שותף וואס ער האט נישט מודה געווען. איתיביה, פרעגט רבא צו ר' נחמן, א קשיא פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, גנב משל אביו, וטבח ומכר ואח"כ מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אז טאמער איינער האט גע'גנב'ט פונעם טאטן, און גע'שחט'ן, נאכדעם איז דער טאטע געשטארבן, דארף ער צאלן ד' וה' פאר די ברידער זיינע פאר די יורשים, יעצט והא הכא כיון דמת אביו, כמו שקדם והודה לאחד מהם דמי, וקתני משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פשט דא, ברגע וואס די טאטע איז געשטארבן, פאר וועם דארף ער צאלן ד' וה' פאר די ברידער זיינע, יעצט פאר זיך אליין דארף ער נישט באצאלן, איז פשט ער דארף נישט צאלן גאנצע פינף. ער דארף נאר צאלן פיר פיפטלעך פון דעם, אדער ווענדט זיך וויפיל ברידערס ער האט, אבער זיין חלק דארף ער נישט באצאלן, איז פשט טאמער מען זאגט טאקע אז מען דארף צאלן ביי אזא אופן ד' וה' איז פשט מען דארף צאלן חצאי בקר אויכעט, און וויאזוי זאגסטו חמישה בקר ולא חצאי בקר, אמר ליה, ענפערט ר' נחמן, הכא במאי עסקינן כגון שעמד אביו בדין, אז אוודאי רעדט זיך די משנה אז דער טאטע איז געגאנגען מיט אים דין תורה בשעת וואס ער האט נאך געלעבט, און ממילא בית דין האט אים מחייב געווען צו צאלן גאנצע חמישה בקר, יעצט אז דער טאטע איז געשטארבן פארשטייט זיך זיין חלק דארף ער נישט צאלן, אבער אין הכי נמי טאמער איז דער טאטע נישט געווען דין תורה מיט אים, איז דארף ער נישט צאלן פאר די יורשים פאר זיינע ברודערס זייער חלקים, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך חצאי בקר. פרעגט אבער רבא, אבל לא עמד בדין מאי, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה קומט אויס לויט דיר אז טאמער דער טאטע האט אים נישט גענומען אין דין תורה, דארף ער נישט צאלן חצאי בקר פאר זיינע ברידערס, אבער אויב אזוי אי הכי אדתני סיפא, גנב משל אביו ומת ואחר כך טבח ומכר אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ניפלוג בדידיה, במה דברים אמורים כשעמד בדין, לא עמד בדין, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. פשט, אויב דו ביסט גערעכט אז אלעס איז תלוי אין די דין תורה, טאמער די טאטע געווען מיט אים אין דין תורה דארף ער צאלן, אז נישט נישט, אויב אזוי, פארוואס שטייט אין די קומענדיגע משנה, און מיר'ן זעהן אין די קומענדיגע משנה דארט שטייט אז טאמער איינער האט גע'גנב'עט פון זיין טאטען און די טאטע איז געשטארבען און נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבען איז די זוהן געגאנגען און ער האט גע'שחט'ן די בהמה איז דא דארף ער נישט צאלן ד' וה' יעצט לכאורה וואס האט עס מיט דעם אז ער האט גע'שחט'ן נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבען? ס'האט עפעס צו טון אז ער האט גע'שחט'ן נאך די טאטע געשטארבן? ס'וואלט געדארפט שטיין אין די משנה אז טאמער ער האט גע'שחט'ן אפילו פאר די טאטע געשטארבן, אבער די טאטע געשטארבן פארן גיין דין תורה, איז דעמאלטס דארף ער נישט צאלן ד' וה'. פארוואס האט די משנה אין די קומענדיגע משנה געדארפט טאנצן צו אזא ווייטע ציור אז די טאטע געשטארבן פאר ער האט גע'שחט'ן? דהיינו ס'משמע אז אלעס איז תלוי אין דעם אז די שחיטה איז געווען נאך דעם טאטנ'ס טויט. וואס האט עס צו טון מיטן טאטנס טויט? די עיקר נקודה איז אז דער טאטע איז געשטארבן פארן גיין דין תורה. ענטפערט די גמרא, אמר ליה ענטפערט ר' נחמן ביסט גערעכט, הכי נמי. אבער איידי דנסיב רישא, גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו. היות וואס אין די רישא שטייט אזא ציור איז נסיב סיפא נמי גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר. אבער ביסט אוודאי גערעכט הוא הדין, טאמער די טאטע איז געשטארבן פארן דין תורה, דארף מען טאקע נישט צאלן ד' וה', ווייל מען דארף נישט צאלן חצאי בקר. אזוי האט ר' נחמן געהאט א שקלא וטריא מיט רבא. אבער לצפרא, די נעקסטע אינדערפרי, אמר ליה האט ר' נחמן זיך מיישב געווען, און ער האט געזאגט אנדערש ווי ער האט נעכטן געזאגט, ער האט געזאגט פאר רבא חמשה בקר אמר רחמנא, ואפילו חמשה חצאי בקר, אז יא, אוודאי דארף מען יא צאלן חצאי בקר אויכעט. איי והאי דלא אמרי לך באורתא, פארוואס האב איך דיר נעכטן געזאגט אנדערש? ווייל דלא אכלי בשרא דתורא, ווייל כ'האב נישט געגעסן פלייש פון א אקס, איז רש"י זאגט ס'איז א משל, אז כ'האב נישט מדקדק געווען אין די טעם, ווייל טעמי התורה איז נמשל צו פלייש פון א אקס, תוס' זאגט אז ס'איז פשוט פשט, כ'האב געפאסט, און די קאפ איז נישט געווען אויפן פלאץ. אבער אויב אזוי, פרעגט רבא צוריק, ואלא מאי שנא רישא און מאי שנא סיפא, פשט אויב ביסט גערעכט אז מ'דארף צאלן אפילו חצאי בקר, איז פארוואס טאקע אין די קומענדיגע משנה שטייט אז ווען איינער שעכט נאך די טאטע געשטארבן, דארט דארף מען נישט צאלן פאר די ברודערס? פארוואס נישט? פשט, טאמער מען זאגט אז ס'איז דא א חילוק צווישן חמשה בקר און חמשה חצאי בקר, דעמאלטס פארשטיי איך אז ס'דא א חילוק, ווייל ביי אונזער משנה רעדט זיך אז ס'איז שוין געווען א דין תורה, און פאר דעם דארף מען צאלן די חמשה בקר, קומענדיגע משנה רעדט זיך אז די טאטע איז געשטארבן פארן דין תורה, דאס וואס דאס איז פארן שחיטה איז אוודאי די טאטע איז געשטארבן פארן דין תורה, איז דארט אוודאי נישט דא קיין חצאי בקר, חצאי בקר איז נישט דא, אבער טאמער מען דארף אויך צאלן חצאי בקר, איז פארוואס אין די קומענדיגע משנה דארף דער ברודער נישט צאלן פאר זיינע ברודערס די ד' וה', אמר ליה, ענפערט ר' נחמן, רישא קרינא ביה וטבחו כולו באיסורא, סיפא לא קרינא ביה וטבחו כולו באיסורא, ווייל ס'דא דא נאך א חילוק פשט אוודאי איז דא א חיוב צו צאלן חצאי בקר, אבער דאס איז נאר ווען די טביחה ווען די שחיטה איז געווען באיסור, מה שאין כן ביי די סיפא אין די קומענדיגע משנה, דארט ווי די זון האט גע'שחט'ן די בהמה נאכדעם וואס דער טאטע איז געשטארבן, איז פשט ער האט שוין געהאט א חלק אין די בהמה, איז די שחיטה נישט געווען כולו באיסור, איז נישט שייך דאס צו רופן וטבחו, דערפאר דארף מען נישט צאלן ד' וה', נישט ווייל ס'איז חצאי בקר, חצאי בקר דארף מען צאלן, אבער ס'איז נישט געווען כולו באיסורא, דערפאר ביי אזא ציור איז מען פטור.